מיר וועלן היינט לערנען א שיחה, ליקוטי שיחות, חלק י ז, די קעפל פון די שיחה איז תזריע, פרשת החודש, עמוד הונדערט אַכט און פֿערציק, לויט די קביעות פון דעם יאר, ס'א עיבור יאר, קומט אויס אז פרשת החודש קומט אויס,

א הסבר אויף דעם ענין פון טבע און דעם ענין פון נס, און לויט דעם וועט ווערן זייער געשמאק פארשטאנדיג די שייכות פון תזריע מיט פרשת החודש. אות א', שבת פרשת החודש איז חל לפעמים אזוי ווי היינטיגן יאר, ווען דער רבי האט געזאגט די שיחה געווען תשכ ה איז אויך געווען אזוי, זאגט דער רבי אזוי ווי היינטיגן יאר בשבת פרשת תזריע. אלע ענינים פון תורה זענען בדיוק. איז פון דעם גופא וואס די ביידע פרשיות קומען צוזאמען, איז מוכח אז זיי האבן צווישן זיך א נקודה משותפת, אז די פרשת תזריע קומט אויס צוזאמען אין דעם שבת וואס איז פרשת החודש, מוז זיין אז זיי האבן א נקודה משותפת צווישן זיך, ווייל אויב נישט, אויב איך זאג אז זיי האבן אינגאנצן נישט קיין נקודה משותפת, וואלט תורת אמת זיי נישט מחבר געווען צוזאמען. ווען זיי האבן, ווען מיר זאגן אז זיי האבן נישט קיין שייכות איינער מיט'ן צווייטן, וואלט נישט געקענט אויסקומען פרשת החודש און פרשת תזריע. באלד אז ס'קומט יא אויס אזוי, זאגט דער רבי איז מוכרח אז מ'מוז טרעפן עפעס א נקודה צווישן זיי. בהשקפה ראשונה זעט אבער אויס אז נישט נאר האבן זיי נישט קיין נקודה משותפת, נאר אדרבה, זיי זענען גאר עניינים הפכיים זה מזה.

וואס דאס גייט אויף חודש ניסן, וואס דער ענין פון חודש ניסן, עניינו פון חודש ניסן איז חודש הגאולה, ווי דער מדרש טייטשט אין שמות רבה, וואס עס קומט אינגאנצן מלמעלה, חודש הגאולה, וואס די גאולה איז געקומען אינגאנצן מלמעלה, כדברי רזל, דער רבי ברענגט אראפ א מכילתא און א פסיקתא רבתי אויף דעם ענין פון די גאולה פון מצרים, אז אויף דעם ברענגט ער אראפ שטייט א פסוק קול דודי הנה זה בא, און נאכמער ער איז בא אין אן אופן פון מדלג דילוג על הקץ, באתערותא דלעילא. דער מכילתא און דער פסיקתא טייטשן דעם פסוק אז חודש ניסן איז חודש הגאולה אויף א אופן אז אויף דעם גייט דער פסוק קול דודי הנה זה בא אז ער קומט, ס'הייסט עס קומט מלמעלה, די גאנצע זאך איז געקומען מלמעלה. און נישט נאר ס'קומט מלמעלה, נאר ס'קומט אין א אופן פון דילוג. וואס דער אייבישטער האט דאך האט דאך דולג געווען, האט דאך איבערגעשפרונגען אויף דעם קץ, אז ס'האט נישט געהאלטן דארטן די יארן וואס מען האט געדארפט, זיי זענען ארויסגעגאן, זיי זענען ארויסגעגאן אסאך פריער ווי עס איז ווי עס איז זיך גערעדט אין דעם ברית בין הבתרים, און און לייגט צו אז דאס איז געווען אין א אופן פון אתערותא דלעילא, אתערותא דלעילא מיינט אז עס איז געקומען אינגאנצן פון א התעוררות מלמעלה.

ווייל היא הנותנת. פארוואס ווערט עס אנגערופן פרשת החודש, לכאורה איז דאך נאר דער ערשטער פסוק החודש, קרבן פסח איז על שום ופסח השם, וואס ווייזט אויף דער גאולה וואס קומט בדילוג אינגאנצן מלמעלה, ממילא איז שוין פארשטאנדיג יעצט אזוי ווי מען זאגט אויך אז החודש הזה לכם ראש חדשים, עס גייט אויף חודש ניסן וואס איז חודש הגאולה, און ס'קומט נאר מלמעלה קול דודי הנה זה בא אן אופן פון דילוג, וואס רעדט זיך נאכדעם וועגן דעם ענין פון פסח, פסח, וואס איז דער טייטש פון פסח? פסח הקדוש ברוך הוא על בתי בני ישראל. ווי דער לשון איז, נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם. און דאס איז דער תוכן פון א חודש, פון חודש ניסן, וואס איז דער חודש הגאולה. ממילא איז פארשטאנדיג פארוואס ווערט אנגערופן החודש הזה לכם, ווערט אנגערופן די פרשה, נישט פרשת פסח, גאנצע, א גאנצע וואס מען לייענט שבת און וואס ס'ווערט געלייענט אין בא אין פרשת בא רעדט מען אלס וועגן די דינים פון קרבן פסח און מען רופט עס אן פרשת החודש ווייל דאס איז די נקודה פון דעם פרשת החודש איז דער ענין פון פסח ס'איז איין זאך ס'איז דער ענין פון פסח פון פסח הקדוש ברוך הוא ס'איז דילוג און ס'איז געקומען מלמעלה און ס'איז געווען אויף א אופן וואס נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם מיט אין דעם לשון פון פון חסידות איז אה אה לשון פון זוהר איז אתערותא דלעילא ס'איז געקומען אינגאנצן פון א התעוררות מלמעלה אינגאנצן נישט צו טון מיט די עבודה פון למטה איז דאס איז דער ענין פון פרשת החודש דער רבי וויל ארויסברענגען דעם חילוק אז לכאורה זעט מען אז זענען הופכים איז דער ענין פון פרשת החודש ווייזט אויף דעם ענין פון גאולה מיט אלס מה שאין כן דער תוכן פון תזריע שטייט דאך אין פסוק אישה כי תזריע לשון נקבה ווער זאגט ווער זאגט פארדעם

און אויב די אישה, די זרע פון די אישה קומט פריערט, עט זי האבן א זכר. איז דער אלטער רבי מסביר אז איש ואישה זענען מרמז אויף הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. שטייט אז ס'איז געווען דער ענין פון די חתונה, ביי מתן תורה, אלעמאל ווערט געברענגט אז דער אייבישטער איז דער איש, און די אידן ווערן אנגערופן, כנסת ישראל ווערט אנגערופן אישה. און ווען איש מזריע תחילה, דער אויבישטער איז מעורר תחילה א אידן אויף עבודת השם, ווי געזאגט פריערט אז אייב איש מזריע תחילה איז יולדת נקבה, איז אייב דער אייבישטער איז מזריע תחילה, דער אייבישטער איז מעורר פריערט א אידן אויף עבודת השם, ער באקומט א התעוררות מלמעלה, איז יעמאלט, זאגט דער אלטער רבי, יולדת נקבה, די עבודה איז נישט קיין בת קיימא, ס'האט נישט קיין קיום די עבודה, פארוואס? ווייל ס'איז געקומען אויף א אופן פון מלמעלה, ס'איז נישט קיין זאך וואס ער האט געטון אליין, די עבודה איז נישט קיין בת קיימא, אזוי ווי נשים וואס דעתן קלות, די גמרא ברענגט אראפ אין שבת און אין קידושין אז נשים דעתן קלה אז מען קען זיי איבערבייטן זייער דעה אויף א גרינגן אופן, אז איינער זאגט זיי עפעס נעמען זיי אן, עס קומט א צווייטער און זאגט זיי קען ער זיי משנה זיין די דעה, איז אזוי ווי אזוי ווי נשים וואס דעתן קלה, איז זאגט ער אויב ס'איז איש מזריע תחילה, איז יולדת נקבה, אז דער התעוררות מלמעלה וועט נישט האבן קיין קיום. ווען אבער אישה מזרעת תחילה, אויב די עבודה הייבט זיך אן, אישה גייט דאך אויף עם ישראל, אויב די עבודה הייבט זיך אן פון אתערותא דלתתא אז ער אליין נעמט און ער דארף און ער און ער זיך מעורר אויף צו דינען דעם אייבערשטן ווי ס'דארף צו זיין, דאן איז יולדת זכר, די עבודה איז א בת קיימא, די עבודה וועט האבן א קיום און א טון די עבודה מיט א קיום ווייל ס'קומט פון אים אליין, ער האט זיך מעורר געווען, איז דער מעורר זיין מלמעלה איז נישט אלעמאל אויף א גוטן אופן ווייל ס'קומט אויס אז ס'נישט האט נישט קיין קיום. וואס לפי זה קומט דאך אויס, לפי זה ווייזט דער תוכן פון פרשת אישה כי תזריע אויף עבודת אדם מצד אתערותא דלתתא דווקא, שטייט דאך אין פסוק וידבר השם אל משה לאמר דבר אל בני ישראל אישה כי תזריע און מ'רעדט וועגן אישה כי תזריע יעמאלט דארף זיין דער עניין פון פון זכר ווייזט דאך אויס אויף עבודת אדם מצד אתערותא דלתתא דווקא יא אישה כי תזריע אישה גייט אויף כנסת ישראל און דערפאר וועט זיין יולדת זכר און דאס ווייזט אויס אויף אתערותא דלתתא דווקא נישט ווי החודש וואס קומט מלמעלה איז לכאורה אין אין אין ערשטן קוק ווען מען לערנט דאס אפ אין אין אין אויף א אויף א פשוטן אופן זעט מען אז נישט נאר תזריע מיט החודש האבן א שייכות צווישן זיך נאר זענען סותר ס'איז גאר הפכים איינער פון דעם אנדערן החודש ווייזט אויף דעם עניין פון דעם עניין פון פון ניסים און דערפאר רופט מען דעם גאנצן פרשת החודש הגם מען רעדט דארט נאר וועגן דעם ערשטן פסוק החודש און דעם דער עניין פון אישה כי תזריע ווייזט פארקערט ווייזט אויף דעם עניין פון אתערותא דלתתא די עבודה מלמטה דא רעדט מען וועגן עבודה פון אתערותא דלעילא, נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגואלם, און דא רעדט מען וועגן דעם ענין פון אתערותא דלתתא, איז לכאורה זעט אויס אז ס'איז צוויי הפכים. אות ב', אויף החודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה, אויף דעם פסוק וואס מ'הייבט אן ליינען אינעם פרשת החודש,

איז קענטיג נאר דער אפטייל פון חדשים אין דעם ענין פון ווי די לבנה גייט ארום ארום די ווי די לבנה גייט ארום איז זעט מען אין דעם נאר דעם ענין פון חדשים זעט אז דער חילוק פון יעדן חודש יעדער חודש האט אין זיך כ"ט יום כ"ט יום וחצי יעדער חודש פון איין מולד ביזן צווייטן איז דא נײַן און צוואַנציק טעג מיט א האלבן, וב' ידות שעה ס'איז דא צוויי דריטל פון א שעה נאך פֿערציק מינוט, און ע"ג חלקים. דאס איז דער לשון פונעם אבן עזרא אז פון איין מולד ביזן צווייטן איז דא נײַן און צוואַנציק מיט א האלבן טאג מיט פֿערציק מינוט מיט דרײַ און זיבעציק חלקים. יעמאלט נאך וואס וואס גייט אריבער די צייט קומט פאר א פולער סיבוב פון דער לבנה, דאס מיינט אז די לבנה איז ארום געגאנגען ארום די גאנצע וועלט און זי איז געקומען צוריק צו דעם פלאץ וואו זי איז געווען. און דער רבי זאגט אז דאס איז גם בנוגע למצב החמה ביחס לארץ, ס'איז ווען ווען ס'קומט אן איין מולד ביזן צווייטן איז דאס אויכעט

איז דערפאר ווערט זי מער און מער און מער, דערנאכדעם ווערט זי ווייניגער, דערנאכדעם קומט א מולד הלבנה, עס ווערט נאכאמאל נתחדש, און ס'הייבט זיך אן נאכאמאל ווערן פולער די לבנה. אבער די לבנה צו גיין ארום און ארום אין די וועלט נעמט נאר נעמט נאר זיבן און צוואַנציק טעג מיט עפעס. פארוואס איז פון איין מולד ביזן צווייטן דער ענין פון דרייסיג? דאס וואס דער רבי זאגט, ווייל ס'איז אויכעט בנוגע צו דעם מצב פון די זון, ווי זי איז ביחס לארץ, די לבנה גייט אסאך גיכער, זי גייט ארום אין איין חודש גייט זי ארום די גאנצע וועלט, די זון נעמט א גאנצן יאר ביז זי גייט ארום, איז ווען די לבנה גייט ארום אין זיבן און צוואַנציק טעג איז זי שוין צוריק צום זעלבן פלאץ, אבער יעמאלט איז נישט דער מולד הלבנה, דער מולד הלבנה איז ווען זי וועט אנקומען צו די זון, די זון איז דאך אויכעט געגאנגען אביסל אין דעם חודש, איז דערפאר דארף מען האבן נישט קיין זיבן און צוואַנציק טעג, נאר ס'דארף זיין נײַן און צוואַנציק מיט א האלבן, מיט פֿערציק מינוט, מיט דרײַ און זיבעציק חלקים. זאגט דער רבי אז די לבנה האט אין זיך ווי דער אבן עזרא זאגט, די לבנה האט אין זיך דעם ענין פון וואס איז יעדן חודש קומט זי ארום די וועלט און ס'ווערט נאכאמאל מולד הלבנה, און ס'קומט דער מולד הלבנה מחדש יעדן חודש, ס'איז אבער נישטא אין דעם מהלך הלבנה קיין פרט וואס זאל אפטיילן איין יאר פון צווייטן. מען זעט נישט אין די לבנה קיין ענין פון פון פון יארן, ס'איז נאר חדשים, יעדן חודש נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל, ס'איז נישטא קיין חילוק פון פון פון יארן. לאידך גיסא, דאס איז אלץ ווען מען רעדט וועגן די לבנה, מצד השמש איז נישטא דער סוג הזמן פון חדשים, אין די לשון פונעם אבן עזרא, אין לשמש חודש כלל, די שמש האט אינגאנצן נישט קיין חודש, פארוואס? ווייל דער סיבוב השנתי פון שמש איז ש"ס יום ושש שעות בערך, דער סיבוב פון די זון זאל ארום גיין ארום די וועלט איז דרײַ הונדערט און פֿינף און זעכציק טעג מיט זעקס שעה בערך, און דער סיבוב זיינער איז באופן ווען די זון ווערט נידעריקער, די זון ווערט העכער, די זון, די זון שיינט שטארקער, די זון ווען עס איז נידעריקער, דאס מאכט די ד' תקופות השנה, ס'איז דא די פיר תקופות פון דעם יאר וואס איז דא, יעצט קומט מען אריין באלד אין חודש האביב וואס איז איינע פון די פיר תקופות, אבער אין זיין מהלך איז נישטא קיין פרט וואס זאל שאפן די גבולים פון חדשים, זייער געשמאק, ווען מ'רעדט וועגן די לבנה איז דווקא חדשים און ס'איז נישטא אין דעם קיין ענין פון יארן בכלל, יעדן חודש יעדן חודש יעדן חודש, ווען מ'רעדט וועגן די זון איז חדשים איז גארנישטא אין דעם, ס'איז נאר דא דער ענין וואס איר נעמט ארום גיין די וועלט א גאנצער יאר. און דער פסוק החודש הזה לכם ראש חדשים רעדט וועגן דעם מנין החדשים. וואס איז שייך צו א שנת לבנה? החודש הזה לכם ראש חדשים, אז מען הייבט אן ציילן די חדשים הייבט מען אן ציילן פון ניסים, פון ניסן, ווי ס'שטייט דער לשון החודש הזה לכם ראש חדשים גייט אויף חודש ניסן, וואס איז שייך צו א שנת לבנה? און כמאמר חזל, דער מכילתא זאגט און די גמרא זאגט אין סוכה, ישראל מונים ללבנה. אידן ציילן צו די לבנה, אז עס הויבט זיך אן פון חודש הראשון, מען הייבט אן ציילן פון חודש הראשון, וואס איז דאס? חודש ניסן, די גמרא זאגט אין ראש השנה, מה שאין כן דער ראש השנה לשנים, ווי געזאגט פריער די זון האט דאך נאר א יאר און נישט קיין ענין פון חדשים, איז ראש השנה לשנים וואס איז שייך צום שמש איז דווקא פון תשרי, אויכעט ווי די גמרא זאגט אין ראש השנה, האבן מיר דעם ענין ווי דער אבן עזרא טייטשט עס אין פשוט'ן פשט, אז החודש הזה לכם גייט אויפ'ן ענין פון לבנה, ישראל מונין ללבנה, די לבנה איז אויף אן אופן וואס זי האט אין זיך חדשים, יעדן חודש ווערט א נייער א נייער חודש, מה שאין כן די זון נעמט א גאנצן יאר, און אין די זון איז נישטא קיין חדשים, און אין די לבנה איז נישטא קיין יארן. דאס איז אלס על דרך הפשט ווי דער אבן עזרא טייטשט. ב. א צווייטן אופן ווי מען לערנט דעם פסוק החודש הזה לכם, איז על דרך המדרש. אויפן פסוק החודש הזה לכם זאגן חזל, דער רבי ברענגט אראפ דעם מדרש שמות רבה, משבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו קבע בו ראשי חדשים, ווען דער אייבישטער האט אויסגעקליבן דעם עולם האט ער געמאכט ראשי חדשים. און דער לשון איז ראשי חדשים ושנים. וכשבחר ביעקב ובניו, ווען דער אייבישטער האט אויסגעקליבן יעקב ובניו, קבע בו ראש חודש של גאולה. ווען דער אייבישטער האט האט קובע געווען, האט בוחר געווען אין די וועלט, האט ער געמאכט ראשי חדשים. ווען ער האט בוחר געווען אין יעקב און אין זיינע קינדער, האט ער געמאכט א ראש חודש של גאולה. דאס גייט אויף חודש ניסן. איז מסביר דער בעל העקידה, דער בעל העקידה איז מסביר דעם חילוק צווישן בחר הקדוש ברוך הוא בעולמו און בחר ביעקב ובניו, וואס איז דער חילוק צווישן די צוויי, און ער זאגט אזוי, בחר הקדוש ברוך הוא בעולמו מיינט די הנהגה טבעית וואס איז איינגעשטעלט געווארן אין דער בריאה, וואס שטייט אז בחר הקדוש ברוך הוא בעולמו האט ער קובע געווען ראשי חדשים, זאגט ער אז דאס גייט אויף די הנהגה טבעית, ס'איז איינגעשטעלט געווארן אין דער בריאה, און דער ראש ונידות פון דער הנהגה איז חודש תשרי, משבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו קבע בו ראשי חדשים, אבער ווען בחר ביעקב ובניו מיינט די הנהגה ניסית, וואס מיינט הנהגה פון ניסית? דער שידוד הטבע, שידוד הטבע מיינט אז צוברעכן דעם טבע, וואס דער אויבישטער טוט צוליב אידן, יעקב ובניו, ווען דער אויבישטער האט בוחר געווען אין דעם עולם, האט ער געמאכט, האט ער יעמאלט קובע געווען, דעם ענין פון הנהגה טבעית, בשעת ער האט בוחר געווען אין יעקב ובניו, איז צוליב יעקב און זיינע קינדער, האט דער אויבישטער געמאכט א חודש, ראש חודש של גאולה, ווען איז דאס? און דער ראש פון דער הנהגה איז החודש הזה לכם, חודש ניסן, דאס איז ווי דער מדרש טייטשט דעם פסוק החודש הזה לכם, האבן מיר צוויי פירושים, איין פירוש פון דעם אבן עזרא פשוטו, דאן האבן מיר פון דעם מדרש ווי ער טייטשט אפ החודש הזה לכם. אות ג', אלע פירושי חזל אויפן זעלבן פסוק אדער ענין האבן א קישור צווישן זיך. דער רבי איז מסביר אין ליקוטי שיחות א לאנגע אריכות אז יעדער פירוש וואס איז דא אויפן זעלבן פסוק אדער אויפן זעלבן ענין איז דא צוויי פירושים מוזן זיי האבן א קשר צווישן זיך און אזוי איז אויכעט בענינינו די צוויי ענינים הנל וואס מען האט ערשט געלערנט דער חילוק צווישן שנת חמה און שנת לבנה און דער חילוק צווישן הנהגה טבעית און הנהגה ניסית וואס זיי זיינען הופכים זיינען פארבונדן זה עם זה דער חילוק וואס מען האט גערעדט וועגן שנת חמה און שנת לבנה וואס דאס איז דער אבן עזרא טייטשט אין דעם און און דער חילוק צווישן די הנהגה טבעית און הנהגה ניסית ווי דער מדרש טייטשט זענען זיי לכאורה הופכים איז אינגאנצן אנדערע סארט זאכן, ער רעדט וועגן חמה און לבנה, און ער רעדט וועגן הנהגה ניסית און הנהגה טבעית, איז דאך עס אינגאנצן נישט קיין שייכות, אינגאנצן צוויי סארטן פירושים אויף דעם פסוק החודש הזה לכם ראש חדשים. זאגט דער רבי אבער דער אמת איז אז זיי זיינען פארבונדן זה עם זה. ווי זענען זיי פארבונדן זה עם זה? איז דער רבי מסביר, די הנהגת הטבע איז די הנהגה וואס איז לא ישבותו, א פסוק אין פרשת נח, לא ישבותו, תמידית, אן א שינוי, און דאס איז בדומה צום אור ומהלך השמש, ממילא איז האבן מיר שוין א געשמאקן שייכות פון דעם מדרש מיט דעם ווארט מיט דעם אבן עזרא, הנהגת הטבע איז לא ישבותו, ס'אלעמאל גייט עס די זעלבע זאך אן א שינוי, און דאס איז בדומה צום אור ומהלך השמש, מילא איז פארשטאנדיג וואס דער וואס וואס דער אבן עזרא רעדט בענין פון החודש הזה לכם זון מיט לבנה, און דער און דער מדרש רעדט החודש הזה לכם וועגן דעם ענין פון טבע און נס, מ'זעט מ'זעט גלייך אזוי די שייכות ממש, דאס איז בדומה צום אור ומהלך השמש וואס אין אים איז נישטא קיינע שינויים. די זון איז נישטא קיינע שינויים אין דעם, וואס דאס איז על דרך פון דעם פירוש אין שנה, די זון נעמט דאך א יאר ביז ער גייט ארום דעם סיבוב אין די וועלט, ווערט עס אנגערופן שנה, פארוואס ווערט עס אנגערופן שנה, עס קומט פון לשון משנה, ס'חזר'ט זיך איבער נאכאמאל, ס'חזר'ט זיך איבער איין יאר, גייט נאכאמאל און נאכאמאל, ס'איז אלס די זעלבע זאך, ס'איז לא ישבותו, ס'איז נישטא קיין שינוי אין דעם, ס'איז דער זעלבער מהלך השמש וואס חזר'ט זיך איבער נאכאמאל. דאס איז אלץ וועגן דעם ענין פון טבע, טבע מיט זון זענען די זעלבע זאך, איז פארשטאנדיג דעם די שייכות פון איין פירוש פונעם אבן עזרא מיטן מדרש, מה שאין כן די הנהגה ניסית איז אן ענין פון חידוש, וואס הייסט חידוש? וואס לפעמים איז דער אויבישטער משדד די הנהגת הטבע למשך זמן, דער אייבישטער נעמט דעם ענין פון מאכט א נס, דער נס צוברעכט דעם טבע, אין טבע האט עס נישט געדארפט פאסירן, און דער נס האט עס געמאכט, און דאס איז בדומה צו דער לבנה וואס איר אור שטייט אין שינויים מיום ליום, די לבנה ווערט פון פון ערשטן האלבן חודש ווערט זי גרעסער, דעם צווייטן האלבן חודש ווערט זי קלענער, דערנאך קומט א מולד מיום ליום און איר אור ווערט נתחדש יעדער חודש ווערט אנגערופן מולד הלבנה, חודש פון און אויכעט חודש איז אויכעט, ווי פארוואס ווערט עס אנגערופן חודש? ס'קומט פון דעם לשון חידוש, דער אבן עזרא ברענגט עס אויכעט אראפ אז ס'איז א ענין פון חידוש, במילא קומט אויס אזוי אז ס'איז דא שנה וואס האט צוטון מיט שמש וואס ס'ווערט איבערגע'חזר'ט, און ס'איז דא חודש וואס דאס איז לבנה וואס איז א חידוש יעדן חודש, די זעלבע זאך, שמש ווייזט אויף דעם ענין פון. טבע, ס'גייט אלעמאל די זעלבע זאך, און אזוי ווי דער לשון שנה אויפן לשון נשנה, ס'ווערט איבערגע'חזר'ט, מה שאין כן ווען ס'קומט צו ירח איז דאס א נס, נס איז א ענין וואס איז ברעכט דעם טבע, די זעלבע זאך איז לבנה איז אויכעט, ס'איז א ענין פון א חידוש וואס ס'ווערט נתחדש יעדן, ס'ווערט, ס'בייט זיך יעדן טאג דער אור פון די לבנה, עס ווערט גרעסער דערנאכדעם ווערט קלענער יעדן טאג אנדערש, דערנאכדעם ווערט א נייער מולד. איז מילא ביז ערשט האט מען געלערנט אז דער רבי האט געפרעגט די שאלה אז וויבאלד עס קומט אויס תזריע און פרשת החודש צוזאמען מוזן זיי האבן א שייכות, לכאורה קומט דאך אויס אז עס איז אינגאנצן פארקערט, פרשת החודש ווייזט אויף דעם ענין פון אתערותא דלעילא אז דער אייבישטער האט ארויסגענומען די אידן פון מצרים, דערפאר הייסט עס אינגאנצן חודש הגם אז נאר איין פסוק רעדט וועגן א חודש די אלע אנדערע זאכן רעדט זיך דארט וועגן דעם קרבן פסח, ווייל ס'איז די זעלבע זאך, פסח הקדוש ברוך הוא, ס'איז געווען א ענין פון די אתערותא דלעילא, און נישט סתם נאר אין א אופן פון דילוג, מה שאין כן ווען ס'קומט צו תזריע, איז דאך אינגאנצן די א אנדערע זאך אינגאנצן, ווי געזאגט פריער, אז אישה כי תזריע וילדה זכר, ווייזט עס אויף די אתערותא דלתתא אז א מענטש ארבעט מיט זיין התעוררות, יעמאלט אויב ס'איז אויב ס'איז אישה מזרעת תחילה, אויב דער מענטש איז זיך מתעורר מלמטה, אישה גייט דאך אויף אויף כנסת ישראל אויף די אידן, יעמאלט האט עס א קיום, און נישט ווי פארקערט, איז דא רעדט ער וועגן דעם ענין פון אתערותא דלעילא, דא וועגן אתערותא דלתתא, איז דאך עס לכאורה אינגאנצן פארקערט. דער רבי האט אראפגעברענגט דערנאכדעם דעם ענין פון דעם וואס החודש הזה לכם די צוויי פירושים, און לויט דעם עט ווערן עט מען קענען צוקומען צו פארשטיין וואס וואס איז א חודש און פרשת תזריע זענען גלייך. דער רבי האט אויסגעפונען אז דער זעהער מחדש געווען אז דער אז דער פירוש פון דעם אבן עזרא אין פשט און דער פירוש פון דעם מדרש אין דרש איז די זעלבע זאך ביידע. אות ד'. מען דארף אבער פארשטיין, א', אין פסוק שטייען צוויי עניינים. אין פסוק שטייען צוויי זאכן. דער רבי וועט פרעגן דא צוויי שאלות. א', החודש הזה לכם ראש חדשים, אזוי שטייט אינעם פסוק וואס מען גייט ליינען אין פרשת החודש, ב' שטייט ראשון הוא לכם לחדשי השנה, אז חודש ניסן איז נישט נאר דער ראש חדשים, נאר אויך דער ראשון לחדשי השנה. איז נישט מובן, וויבאלד אז דא רעדט זיך וועגן ענין החודש, וואס איז פארבונדן מיט דער לבנה, און אין ללבנה שנה כלל ווי גערעדט פריער דעם לשון פון אבן עזרא, איז ווי זאגט מען אז ניסן איז דער ראשון אויך בשייכות צו די ענינים פון חדשי השנה. מ'האט גערעדט פריער אז די לבנה האט אין זיך אינגאנצן נישט קיין שנה, אויב דו ווילסט מיר דערציילן דא אז החודש הזה לכם ראש חדשים, אז משבחר הקדוש ברוך הוא ביעקב ובניו האט ער געמאכט דעם ענין פון ראש חודש גאולה ראש חודש ניסן, ווי פאסט אריין צו זאגן דעם לשון ראשון הוא לכם לחדשי השנה, ראשון הוא לכם לחדשים, נישט לחדשי השנה. ב. נאך א שאלה לאידך גיסא, אויך משבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו וואס איז שייך צו תשרי ווי געזאגט פריערט פון דעם מדרש ווערט דערמאנט נישט נאר קבע בו שנים נאר אויך ראשי חדשים איז די שאלה פון ביידע זייטן אויב איך זאג אז אינעם פסוק החודש הזה לכם רעדט מען דווקא וועגן דעם ענין פון חדשים האט געדארפט שטיין החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשים נישט דערמאנען דעם חדשי השנה און די זעלבע זאך אויכעט אין דעם אין אין אין דאס וואס שטייט אין אין שמות רבה משבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו קבע בו ראשי חדשים ושנים, ווי קומט אריין דארטן שנים אויב ס'איז ראשי חדשים? ס'הייסט נישט נאר האט קובע געווען שנים, נאר אויכעט חדשים, ווי קומט אז ביידע קומען צוזאמען? ולכאורה ווי קומט אין דער בריאה וואס דאס איז טבע, אן ענין פון חודש וואס איז חידוש און נס, מ'האט דאך פריערט געזאגט אז דער ענין פון חודש ווייזט אויף חידוש, ווייזט אויף ברעכן דעם טבע וואס ס'טרעפט, דער אייבערשטער מאכט דאס פון צייט צו צייט אויף ווייזן דעם ענין פון ניסים, און דא קומט אויס אז ווען ס'קומט דער ענין פון בריאה ווען דער וועלט איז באשאפן געווארן משבחר בעולמו האט דער אייבערשטער שוין געמאכט ראשי חדשים ושנים, ווי קען עס זיין אז דער ענין פון חודש חידוש פון נס?

און אזוי אויך לאידך גיסא, פון די צווייטע זייט, דער אויפטו פון בחר ביעקב ובניו דריקט זיך אויס נישט נאר אין הנהגה ניסית, וואס עס שטייט ווען בחר ביעקב ובניו קבע להם ראש ראש חודש גאולה חודש, נאר אויך אין דעם שינוי וואס ווערט דורך דעם אין דער הנהגה טבעית

טבעית, ממילא האבן זיי ביידע א התכללות, און דערפאר ווערט, ווי דער רבי וועט מסביר זיין, דערפאר ווערט דערמאנט, סיי אין דעם פסוק ווערט דערמאנט ראשון הוא לכם לחדשי השנה, נישט נאר חדשים נאר שנה אויכעט, און דערנאכדעם כשבחר ביעקב ובניו קבע בו חדשים ושנים, אז אויכעט חדשים. אות ה'. דאס צו פארשטיין, דארף מען פריער מברר זיין דעם תוכן וכוונה פנימית אין די צוויי הנהגות. ווי געזאגט פריער דער רבי וועט אריינגיין באריכות מסביר זיין אין ענין פון טבע און פון נס, לויט דעם וועט מען קענען קומען צוריק און פארשטיין זייער געשמאק דעם גאנצן ענין. דאס צו פארשטיין דארף מען פריער מברר זיין דעם מוחין וכוונה, דעם תוכן וכוונה פנימית אין די צוויי הנהגות, די הנהגה פון טבע און די הנהגה פון נס, וואס ביידע זענען נויטיג צו אויספירן כוונת הבריאה און מגלה זיין גדולתו יתברך. ביידע האט דער אייבישטער באשאפן, ביידע זענען

אז דער אייבישטער איז א בלי גבול, ער קען נעמען דעם טבע און אים ברעכן, ער קען ברעכן דעם טבע און מאכן א נס. אז מען קוקט מיט די פשוט'ע אויגן, זעען מיר פון, נעמען די דוגמא פונעם פון חנוכה, בדרך הטבע קען נישט זיין אז די אידן זאלן געווינען און ס'זאל זיין דער נס פון חנוכה. פארוואס רעדט זיך רבים ביד מעטים, ס'געווען אזויפיל מער ווי זיי אז ס'קען נישט זיין בדרך הטבע, איז דער אייבישטער האט געבראכן דא דעם ענין פון טבע, און מ'זעט, ס'מגלה דעם ענין פונעם אייבישטנ'ס בלי גבול. ווי דער אויבערשטער איז אינגאנצן העכער פון וועלט, און דאס ווערט דערהערט אין וועלט, ווי ווערט דאס דערהערט אין די וועלט? דורך ביטול פון איר מציאות. וואס טוט דער נס? דער נס איז משדד, משדד מיינט ער צוברעכט די מערכות הטבע, על פי טבע וואלט געדארפט זיין אז חנוכה אז די יוונים זאלן געווינען, ס'איז געווען אזויפיל מער, און דא קומט אן ענין פון נס וואס ער צוברעכט, ס'איז ביטול. די מציאות פון די וועלט, דער טבע ווערט צובראכן, וואס באווייזט ווי טבע איז נישט תופס מקום לגבי דעם בלי גבול פון אלוקות. ווען דער אייבערשטער מאכט א נס, ווייזט עס ארויס דעם בלי גבול פון דעם אייבערשטן, ס'איז מגלה צו אלעמען אז ס'איז געווען א ענין פון א נס, און ס'איז געווען א ענין וואס ביי אים ווייזט ארויס זיין גרויסקייט, אז ביי אים פארנעמט נישט די וועלט קיין פלאץ, און אז מ'קען מאכן ניסים, אז א זאך וואס על פי שכל פון א מענטשן קוקט עס אויס פונקט פארקערט, איז ביי דעם אייבערשטן דאס נישט שייך. דאס איז דער תכלית פון די הנהגה ניסית. דער תכלית פון הנהגה טבעית איז צו מגלה זיין ווי דער אויבערשטער איז זיך מתלבש אין וועלט, אזוי אז אויך די מציאות פון וועלט איז מיוחד מיט'ן אויבערשטן, אויך די חוקי הטבע זענען א הנהגה אלוקית. מה שאין כן דער תכלית פון די הנהגה טבעית איז, מען וויל מגלה זיין ווי דער אייבערשטער איז זיך מתלבש אין די וועלט, און די וועלט קוקט אויס, טבע קוקט אויס ווי ס'איז יעדן טאג די זעלבע, עס קוקט אויס ווי ס'גייט אליין, דארטן אויכעט ווייזן אז די מציאות פון די וועלט איז מיוחד מיט'ן אייבערשטן. בנס. ווערט נתגלה די גרויסקייט פונעם אייבערשטן פון בלי גבול, דורכדעם וואס ווערט ביטול פון די מציאות פון די וועלט, מה שאין כן אין הנהגה טבעית, ברענגט מען ארויס, איז מגלה די גרויסקייט פונעם אויבערשטן ווי ער זיך מתלבש אין וועלט, און די מציאות פון די וועלט איז אויכעט מיוחד און ס'קומט אלס פון דעם אייבערשטן, אז די חוקי הטבע זענען אויכעט א הנהגה אלוקית. אות ו', וויבאלד אז די וועלט איז באשאפן געווארן בשביל התורה ובשביל ישראל, רשי ברענגט עס אראפ אין אנהייב פרשת בראשית, מוז מען זאגן אז אלץ וואס איז דא אין דער בריאה איז אפהענגיג אין דער עבודה פון אידן, אז די וועלט איז באשאפן געווארן בשביל התורה ובשביל ישראל, איז ממילא איז יעדער זאך וואס איז דא אין די בריאה אין וואס איז דאס אפהענגיג? אפהענגיג אין די עבודה פון אידן. און דערפון איז פארשטאנדיג אז נישט נאר די הנהגה ניסית וואס איז פארבונדן מיט בחר ביעקב ובניו איז תלוי אין עבודת ישראל, נישט נאר די הנהגה וואס קומט פון נס וואס דאס קומט פון בחר ביעקב ובניו יעמאלט איז געווארן דער ענין פון ניסים, נאר אויך דער בחר הקדוש ברוך הוא בעולמו, ווען דער אייבערשטער האט אויסגעקליבן עולמו, די הנהגה טבעית איז תלוי אין עבודת ישראל איז דער ענין פון די הנהגה ניסית און סיי הנהגה טבעית אלס איז תלוי אין די אין עבודה פון די אידן סיי דער בחר ביעקב ובניו און סיי דער בחר בעולמו איז אין ביידע אופנים סיי אין הנהגה טבעית און סיי אין הנהגה ניסית איז דער ענין וואס דארף זיין די עבודה פון עם ישראל דער רבי ברענגט אראפ אין הערה דרײַ און דרײַסיק כמאמר חזל אין שבת פ ח אם ישראל מקבלים התורה אתם מתקיימים ואם לאו, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו, זעהן מיר אז די עבודה פון אידן האט צו טון מיט דעם ענין פון תורה און א נישט איז נישטא קיין וועלט. וואס איז די חילוק פון די צוויי? נאר יעדער פון די הנהגות איז אפהענגיג אין דער עבודת האדם וואס איז דוגמתו.

מיר וועלן טרעפן אין די עבודה פון א אידן די דוגמא פון נס און פון טבע, וואס אופני עבודת השם טיילן זיך בכללות אין צוויי סוגים, וואס די צוויי סוגים וועלן אונז ווייזן אז איינע האט צו טון מיט נס און איינע האט צו טון מיט טבע. ביי א אידן דארף זיין די תנועה פון קבלת עול און מסירות נפש, דינען דעם אויבערשטן, נישט מצד זיין פארשטאנד און רגש וכו', די עיקר, אדער איינע פון די עיקרים פון עבודה איז, אז ס'דארף זיין די תנועה פון קבלת עול, קבלת עול מיינט אזוי ווי מען לייגט אוועק אויף א בהמה לייגט מען אוועק א עול, און זי קען נישט גיין נאר גלייך, זי טוט דאס, מען פארשטייט, מען פארשטייט נישט, ס'איז א ענין פון. מסירות נפש, ס'האט נישט צו טון אינגאנצן צו זיין פארשטאנד און רגש, נאר פאלגן דעם רצון העליון מיט ביטול, במילא איז זיין עבודה נישט קיין געמאסטענע לויט די מדידות והגבלות פון זיין מציאות, יעמאלט האט ער נישט קיין זאך וואס זיין שכל זאגט אים ער זאל עס טון, אדער זיין רגש זאגט אים ער זאל עס טון, אזוי הייסט תורה, אזוי טוט ער אן פארשטיין אינגאנצן, אן זיין רגש, אן גארנישט, און דער אופן עבודה. איז מעורר די הנהגה ניסית, וויבאלד אז ביי אים איז דאך דאס א ענין וואס ער טוט, א ענין פון מסירות נפש, ער איז נישט אין זיינע מדידות פון זיינע הגבלות און זיין מציאות, וואס טוט ער אויף? אז דער אייבישטער מאכט ניסים, אז די וועלט פירט זיך אין א אופן נישט ווי די מוגבל אין טבע. און דער אופן עבודה איז מעורר די הנהגה ניסית וואס טוט אויף דעם ביטול אין וועלט כנזכר לעיל. אויב ער איז טוט זיין עבודה מיט א ענין פון ביטול, ברענגט עס אויכעט די הנהגה פונעם אייבערשטן אין א וועג וואס ס'ווערט נס, וואס נס ברענגט דעם ענין פון ביטול פון די מציאות פון וועלט. אבער לאידך, די עבודה אליין איז נישט גענוג, ס'דארף אויך זיין די מציאות האדם בכל לבבך און בכל נפשך, וואס מיינט דאס? דער ענין פון מסירות נפש איז ער גיט זיך אוועק פאר'ן אייבערשטן אינגאנצן, אבער ס'האט נישט קיין פעולה אויף זיין לבבך און זיין נפשך, זאגט דער רבי ס'דארף זיין לאידך גיסא דארף זיין דורכגענומען מיט עבודת השם לבבך און נפשך דארף זיין דורכגענומען און דעריבער דארף ער מקיים זיין תורה ומצוות נישט נאר מיט קבלת עול נאר אויך מיט פארשטאנד און געפיל וכו' ער דארף נוצן זיין פארשטאנד און ער דארף נוצן זיין געפיל און אין דעם אופן העבודה וואס איז אפהענגיג אין דעם אז ער טוט אלץ מיט זיין שכל און מיט זיין רגש, איז אפהענגיג די הנהגה פון טבעית וואס פאראיינציגט די מציאות פון וועלט מיט אלוקות כנ"ל. איז דא אזוי ווי ס'איז דא צוויי עבודות, איז דא צוויי הנהגות, איז די עבודה פון מסירות נפש און קבלת עול ברענגט אראפ דעם ענין פון דעם ענין פון ברענגט דעם ענין פון ניסים וואס דאס איז דער ענין ער ברעכט זיין מציאות אזוי ברעכט דער אייבישטער דעם ענין פון טבע ווען ער טוט די עבודה וואס דארף דאך זיין אויכעט בכל לבבך ובכל נפשך זאל האבן א ווירקונג אויף זיין הארץ און אויף זיין און אויף זיין נפש מילא מוז ער זיין נישט נאר מיט קבלת עול נאר אויך מיט פארשטאנד וואס טוט דאס דאס ברענגט ארויס די הנהגה טבעית וואס יעמאלט ווייזט עס אז די מציאות פון וועלט איז אויכעט דער ענין פון אלוקות ווי ער ניצט זיין שכל מיט זיין רגש אויכעט אויף דעם ענין וואס ברענגט ארויס אז ער דינט דעם אייבישטן ווי ס'דארף צו זיין אזוי דער תכלית הכוונה איז וואס דער תכלית הכוונה איז דאך אחדות אז ס'דארף זיין דער ענין פון אחדות און בנידון דידן אז עס זאל זיין דער איחוד פון נס און טבע מיר האלטן אין איין פרובירן צו פארענטפערן דעם ענין פון וואס איז נס און וואס איז טבע וואס לכאורה פאר וואס ווען דער פסוק שטייט החודש הזה לכם ראש חדשים זאגט ער ראשון הוא לכם לחדשי השנה ס'איז דאך אינגאנצן צוויי סארטן אנדערע סארטן זאכן ווי געזאגט פריער אז די לבנה האט נישט קיין יאר און די זון האט נישט קיין חודש, ווי זאגט מען ביידע זאכן? משבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו, שטייט תיכף קבע בו ראש קבע בו חוד די לשון משבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו קבע בו ראשי חדשים ושנים ס'איז אינגאנצן נישט די זעלבע זאך, מיר טרייען צו אויסגעפינען וואס אזוי ס'וועט מאכן ס'וועט ווערן פארשטאנדיגט זייער געשמאק פארוואס ס'שטייט אין ביידע ערטער אזוי. נאר דער תכלית הכוונה איז דאך אז ס'זאל זיין דער ענין פון איחוד, דער איחוד פון נס און טבע. וואס מיינט דאס? גייט דער רבי מסביר זיין. דאס וואס נס און טבע זענען צוויי באזונדערע הנהגות, איז נאר מ'האט ערשט אפגעלערנט אין גאנצן צוויי באזונדערע הנהגות, איינע וואס ס'ברעכט די מציאות פון וועלט, און איינע וואס ס'ברענגט אין די מציאות פון וועלט ווייזן אז ס'איז דא א אייבישטער. זאגט דער רבי, דאס וואס נס און טבע זענען צוויי באזונדערע הנהגות, איז נאר מצד אורות וגילויים. ווען מ'רעדט וועגן אורות, מ'רעדט וועגן גילויים פונעם אייבערשטן, וואס זיי שטעלן זיך אויס אין צוויי קווים. די אורות און גילויים ווי דער אייבישטער פירט די וועלט, איז דא צוויי קווים. איין קו פון בלי גבול וואס קומט אראפ אין הנהגה ניסית, ס'דא א קו וואס איז בלי גבול, און איין קו פון כוחו בגבול, אין הנהגת הטבע. דער רבי גייט עס מסביר זיין נאך נאך געשמאקער, ארויסברענגען יעדן זאך צו פארשטיין קלאר, אז אין אז ווען איז דא דער חילוק פון נס און טבע, ס'איז טאקע צוויי באזונדערע הנהגות, אבער דאס קומט נאר מצד אורות וגילויים, מצד יכולת העצמות אבער, זענען בלי גבול און גבול נישט קיין צוויי קווים נאר איין ענין. ווען מען רעדט וועגן די יכולת וואס דער אייבישטער קען, נישט ווען סקומט אראפ אין אורות און אין גילויים, ווען ס'קומט אראפ אין אורות און אין גילויים איז איין קו פון בלי גבול, און וואס סקומט אראפ אין הנהגה ניסית ס'בלי גבול, ער ברעכט דעם טבע, דער צווייטער קו איז כוחו בגבול, ווען מען רעדט אבער וועגן יכולת העצמות, זענען בלי גבול און גבול נישט קיין צוויי קווים, נאר ס'איין ענין, דער אויסדרוק פון שלימותו. דאס ווייזט, ביי די קדושת עצמות ביי דעם אייבערשטן איז די זעלבע זאך בלי גבול און גבול, נס און טבע איז די זעלבע זאך, ווען ס'קומט אראפ למטה איז דא דער חילוק. כמאמר הידוע.

זאגט דער זאגט דער עבודת הקודש אז אויב דו זאגן אזא זאך ביסטו מחסר די שלימות פון דעם אייבערשטן ביי דעם אייבערשטן איז גבול און בלי גבול די זעלבע זאך איז דאס מחסר שלימותו און בפנימיות דער אויסדרוק אז מחסר פון יכולתו יתברך ער איז מחסר אין דעם אויסדרוק פון די פון וואס דער אייבערשטער קען און דעריבער פירט זיך אויס די כוונת הבריאה פון עצמותו יתברך אין דעם איחוד פון נס און טבע. ווען ווערט אויסגעפירט די כוונת הבריאה, נישט אז ס'איז דא דער ענין פון נס און ס'איז דא דער ענין פון טבע, נאר ס'ווערט א איחוד, ס'ווערט א צוזאמענבונד סיי פון נס און סיי פון טבע, וויבאלד אז געזאגט פריערט אז ס'טאקע ווען ס'קומט אראפ למטה איז דאס צוויי באזונדערע הנהגות, אבער למעלה אין יכולת העצמות איז דאס איין זאך ווי מען גייט מסביר זיין ווייטער. און אזוי אויך אין עבודת האדם, די זעלבע זאך קומט דאס אראפ אין עבודת האדם, עס מאנט זיך פון א אידן דער איחוד פון די צוויי אופני עבודה, מסירות נפש וקבלת עול שלמעלה מטעם ודעת, און די עבודה מצד די כוחות פנימיים, מען פאדערט פון אים ביידע זאכן, די עבודה זאל זיין מסירות נפש און קבלת עול, אזוי איז דאס און נישט אנדערש, ער איז מקבל אויף זיך דעם עול ביז מסירות נפש וואס איז למעלה מטעם ודעת, יש, בלי גבול, און די עבודה וואס איז מצד די כוחות פנימיים וואס דאס איז שוין מיט א ענין פון גבול, און דאס ווערט אויפגעטון דורך די התעוררות פון עצם הנשמה. ווי קען זיין אז א מענטש זאל טון די עבודה סיי למעלה מטעם ודעת און סיי מצד כוחות פנימיים, דאס אלץ רעדט זיך ווען ער טוט מיט זיינע כוחות וואס זענען אראפגעקומען למטה, בשעת אבער עס רעדט זיך וועגן דעם עצם הנשמה, אזוי ווי געזאגט פריערט לגבי דעם אייבערשטן, ווען מען רעדט וועגן עצמות אין סוף איז נישטא קיין חילוק פון גבול און בלי גבול, אזוי איז ביי אידן אויכעט, און דאס ווערט אויפגעטון דורך די התעוררות פון עצם הנשמה, וואס מצד דעם זענען די ביידע אופני עבודה נישט קיין הפכים נאר אדרבה ס'איז בהתאחדות, ס'קען זיין ביי אים די עבודה פון מסירות נפש און קבלת עול וואס איז למעלה מטעם ודעת, אין די זעלבע צייט קען ער טון די עבודה אויכעט מצד די כוחות פנימיים ווי געזאגט פריערט מיט זיין פארשטאנד און מיט זיין געפיל. אות ח' וויבאלד אז בעצם ובשורשם זענען נס און טבע איין ענין ווי יעצט געזאגט אז סיי ביים אייבערשטן דאס אזוי און סיי ביי א אידן ווען ער דינט דעם אייבערשטן מיט מצד זיין ער איז מעורר דעם עצם הנשמה זיינע איז ער יעמאלט העכער פון ביידע זאכן איז פארשטאנדיג און זענען ביידע די זעלבע ס'איז איין ענין איז פארשטאנדיג אז אויך אראפקומענדיג אין השתלשלות אין וועלט וואו בגילוי זעהן זיי אויס ווי באזונדערע הפכיות'דיגע הנהגות זענען זיי בפנימיות מיוחד איז אפילו ווען ס'קומט אראפ אין וועלט אין סדר השתלשלות און מ'קוקט זעט מען טבע און אמאל קומט אז דער אייבישטער נעמט מאכט א נס און ער ברעכט דעם ענין פון טבע זאגט דער רבי בפנימיות זענען זיי איין זאך און דאס דריקט זיך אויס אויך אין דעם וואס אין טבע גופא איז אריינגעגעבן געווארן די תכונה פון פון למעלה מן הטבע, וואס ווי זעט מען עס אז אין טבע גופא האט דער אייבישטער אריין געגעבן די תכונה פון למעלה מן הטבע ווי דער רבי גייט מסביר זיין אין אות ט' דאס איז אין איין זייט, און אזוי אויך לאידך דער ענין הנס איז פארבונדן אויך מיט דער הנהגת הטבע ווי מ'עט מסביר זיין אין סעיף י א. גיי מיר מסביר זיין ווי דער ענין פון פון טבע גופא איז דא אין דעם דער ענין אין טבע גופא איז דא אין דעם דער ענין פון למעלה מן הטבע, און די זעלבע זאך אויכעט אין ענין הנס איז פארבונדן מיט הנהגת הטבע און ס'דא א איחוד צווישן זיי ביידן ווי מ'עט מסביר זיין אין אות ט' דעם ערשטן חלק און אין אות י א דעם צווייטן חלק. אות ט', דער ביאור אין דעם. אין דער הכרה פון גדלותו יתברך אין הנהגת הטבע זיינען דא צוויי אופנים, דער ערשטער גייט מען לערנען פון טבע גופא, איז דא די תכונה פון למעלה מן הטבע, דאס גייט מסביר זיין יעצט אין אות ט'. איז דא צוויי אופנים אין דער הכרה אין דערקענען די גרויסקייט פון אייבערשטן אין טבע. א', דורך התבוננות אין דער הנהגת הבריאה,

התחיל לשוטט בדעתו, אברהם אבינו האט אנגעהויבן צו טראכטן, ער האט א קוק געטון און האט געזאגט, היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד, די זון גייט אראפ, די זון קומט ארויף, די זון גייט אראפ, די זון קומט ארויף, דער גלגל איז נוהג תמיד, ולא יהיה לו מנהיג, ומי יסבב אותו, אויב ער האט נישט קיין מנהיג ווער דרייט אים? כי אי אפשר שיסב שיסבב את עצמו וכו'. דער גלגל קען זיך אליין נישט דרייען, מוז ער האבן איינער זאל דרייען. איז דאס איז איין וועג ווי מען קען צוקומען צו הכרה אז ס'איז דא א בעל הבית לבירה זו, אז מען קוקט אריין אין די הנהגת הבריאה, אין טבע פון די זון אדער פון אנדערע זאכן קען מען דאס זען, ווי דער רמב ם זאגט אויף אברהם אבינו. ב. א צווייטער, א צווייטער וועג איז דא. דורך התבוננות אין דעם לא ישבותו, אז מען גיט א קוק און מען זעט דעם ענין, העדר השינוי, אז ס'איז נישטא קיין שינוי, איז איין וועג איז וואס מען קוקט אריין אין דעם ענין פון דרך הטבע, די צווייטע זאך אז מען קוקט אויף א פארקערטן וועג, מען קוקט אויף העדר השינוי, פון דער הנהגת הטבע איז מען משיג און מכיר, אז אזא העדר השינוי קען נישט זיין מצד הנבראים וואס זענען הווים ונפסדים ובעלי שינוי, ממילא מוז מען צוקומען צו א מסקנא ווי מען זעט אז ס'איז נישטא קיין שינוי, אלס גייט, די טבע גייט אויף א אופן, אויף א אופן וואס ס'איז נישטא קיין שינוי אין דעם, און מיר ווייסן דאך, יעדער איינער ווייסט דאך, וואס יעדער איינער וואס איז הווה, א נברא איז אויך הווה ונפסד, און ס'איז בלי שינויים, ממילא מוז מען קומען צו א מסקנא אז ס'איז דא א אייבישטער. קען נישט זיין מצד נבראים און אפילו נישט כביכול פון דעם אור אלוקי וואס איז מלובש אין דער הגבלה פון וועלט. דער אור וואס איז מחיה דעם טבע פון די וועלט, וואס ס'קומט אראפ פון דעם אייבערשטן, איז אפילו פון דעם אור קען נישט זיין דער ענין פון אז ס'זאל זיין העדר השינוי. נאר עס איז א כח האין סוף ממילא דורך דעם קומט מען צו צו א מסקנא אז ס'דא א כח פון אייבערשטער, ס'דא צוויי וועגן מ'קען צוקומען צו דעם, אדער פון דעם ענין ווי מ'זעט דעם ענין פון טבע, ווי מ'זעט אז דער גלגל גייט מוז מען זאגן אז ס'דא איינער וואס טוט דאס, אדער וואס מ'קען זען דעם העדר השינוי וואס ביי אונז איז נישטא דער ענין פון העדר השינוי, העדר השינוי מוז קומען פון דעם אייבערשטן, און נישט נאר פון א כח וואס איז מלובש אין דער הגבלה פון וועלט, נאר ס'מוז קומען פון כח האין סוף אינגאנצן. דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה, נאר זאגן איין ווארט פון דעם, אז ער ברענגט אראפ פון א מאמר פונעם פריערדיגן רבין, שמאופן הקיום דצבא השמים אנו יודעים בחינת אור הסובב, אז מען וויל וויסן דעם אור הסובב וואס דאס רעדט וועגן דעם אור וואס איז העכער פונעם אור וואס איז מלובש אין טבע, אז מען גיט א קוק אויף צבא השמים אז זענען די זעלבע זאך פון ווען מען האט באשאפן די וועלט פון איבער פינף מיט א האלבן טויזנט יאר זעט מען, קען מען זען פון דעם, העדר השינוי, ס'איז געבליבן ווי אזוי ס'איז געווען, ס'איז נישט געווארן שוואכער, ס'איז נישט געווארן גאר, ס'איז די זעלבע זאך, קען מען זען אין דעם, דעם כח האין סוף, וואס איז אריינגעגעבן געווארן, וואו זעט מען דעם כח האין סוף? אין דער הנהגת הטבע, זעט מען אין הנהגת הטבע, זעט מען דעם כח האין סוף. קומט אויס, וואס זעט מען פון דעם אין אות וואס מיר לערנען יעצט, אז אין טבע גופא איז דא דער למעלה מן הטבע. דער לא שניתי פון אין סוף ברוך הוא. אין אות ט' האבן מיר מסביר געווען ווי מען זעט דעם חיבור פון טבע, אין טבע קען מען זען אויך דעם ענין פון למעלה מהטבע. נאכאמאל, אין א' האט דער רבי געזאגט אז ס'דא צוויי הנהגות ווי דער אייבישטער פירט די וועלט אין טבע, די ערשטע זאך איז ווי מען קען צוקומען צו פארשטיין אז דער אייבישטער פירט די וועלט איז ענין ווי דער רמב"ם ברענגט פון אברהם אבינו, אז מען קען זען אין דעם טבע קען מען זען אז ס'איז דא א אייבישטער וואס ער פירט אן מיט די וועלט, ס'קען נישט זיין אז ווי דער רמב"ם זאגט דעם לשון, א געוואלדיג דעם לשון ווי אברהם אבינו האט געזאגט, איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד, ולא יהיה לו מנהיג, ומי יסבב אותו, כי אי אפשר שיסבב את עצמו, דאס איז איין וועג, דערנאך איז דא די צווייטע וועג וואס מען קען עס זען אין די גשמיות פון די וועלט, אין דעם שמים, אין צבא השמים, מען קען זען דעם העדר השינוי, העדר השינוי ווייזט אז ס'קומט פון א סך א העכערן ארט, זעען מיר אז ס'דא אין דעם טבע איז דא דער למעלה מן הטבע אויכעט. אות י', און דאס איז דער ביאור, אין אות י"א וועלן מיר אריבערגיין מסביר זיין ווי למעלה מן הטבע איז אויך דא דער ענין פון איחוד פון טבע, יעצט האבן מיר מסביר געווען דעם ענין ווי אין טבע איז דא דער למעלה מן הטבע. אות י', און דאס איז דער ביאור אין דעם מאמר חזל משבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו קבע בו ראשי חודשים ושנים, ווי גערעדט פריערט אין דעם ענין פון דעם מאמר חזל וואס האט זיך אראפגעברענגט משבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו קבע בו ראשי חודשים ושנים, וואס לכאורה האט דאך דארטן געדארפט רעדן נאר וועגן דעם ענין פון שנים, מען רעדט דאך דארטן דעם ענין פון פון דעם ענין פון דרך הטבע, פון לשון חזל איז מובן אז דא רעדט זיך נישט וועגן דעם מצב פון עולמו מצד בריאת העולם, מען רעדט נישט דא וועגן עולמו ווען דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט, נאר ווען דער אייבישטער איז בוחר אין וועלט. ס'רעדט זיך אינגאנצן וועגן אן אנדער סארט זאך. ס'רעדט זיך דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט, דערנאכדעם שפעטער איז געווען דער ענין פון בחר בעולמו, ווי ס'איז געווען שפעטער דער ענין פון בחר ביעקב ובניו. איז געווען דער ענין פון בוחר אין וועלט, און מצד דער בחירה דווקא איז קבע בו ראשי חודשים ושנים. לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג פארוואס ווען ס'איז געווען ווען דער אייבישטער האט בוחר געווען אין די וועלט,

יעמאלט איז צוגעקומען אין דעם דער ענין פון די הוספה, אין דעם עולם עצמו איז צוגעקומען מצד הבריאה אויכעט דער ענין פון ביידע זאכן, סיי קבע בו ראשי חודשים ושנים. זאגט דער רבי איז לכאורה איז נישט מובן, באלד אז דער ענין פון ראש חודש ושנים איז ווי דער עקידה איז מסביר, ווי געלערנט פריערט, דער סדר טבעי וואס דער אויבישטער האט איינגעשטעלט אין בריאה, אזוי האט דאך מסביר געווען דער עקידה אויף דעם ענין, איז עס דאך א חלק פון דער בריאה גופא, היינט ווי קען מען זאגן אז דאס קומט דערפון וואס בחר הקדוש ברוך הוא בעולמו א העכערער עילוי ווי ס'איז מצד הבריאה? דער עקידה האט דאך געזאגט פריערט אויף דעם ענין פון דעם ענין פון קבע בו ראשי חדשים ושנים, האט דער עקידה געלערנט, אז דער חילוק איז צווישן בחר הקדוש ברוך הוא בעולמו בחר ביעקב ובניו, אז בחר בחר בעולמו איז די הנהגה טבעית, בחר ביעקב ובניו איז דער ענין פון נס, איז ווי קען עס זיין אז דער בחר הקדוש ברוך הוא בעולמו איז נאך א העכערער עילוי ווי ס'איז געווען מצד הבריאה? איז דאך נישט פארשטאנדיג ווי קען עס זיין? זאגט דער רבי נאר דער ביאור אין דעם, מצד דעם ענין פון בחר הקדוש ברוך הוא בעולמו, וואס בחירה אמיתית איז נאר אין עצמותו, יתברך כידוע דער אלטער רבי ליקוטי תורה פריערדיגער רבי אין המשך פון ראש השנה תש"ג זאגט אז דער ענין פון בחירה אמיתית איז שייך נאר ביי דעם אייבערשטן אליין איז טבע און העכער פון טבע איין ענין ווי שוין געלערנט פריערט אז לגבי עצמות איז טבע און העכער פון טבע די זעלבע זאך און דערפאר איז אין טבע גופא פאראן דער למעלה מן הטבע די נצחיות פון אני השם לא שניתי ממילא לויט דעם אז אין דעם גוף איז דא דער למעלה מן הטבע די נצחיות וואס איז דא פון אני השם לא שניתי לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג די שאלה וואס דער רבי האט געפרעגט אז ווי קען עס זיין אז ווען בחר בעולמו איז געווארן א שינוי דארטן און דאס מיינט משבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו קבע בו ראשי חודשים ושנים דאס איז דער נס חודש וואס איז דא אין דעם ענין פון טבע וואס דריקט זיך אויס אין ענין השנה מלשון משנה וואס ווערט איבערגעחזרט כנזכר לעיל סעיף ב' דער ענין פון העדר השינוי, ס'גיט אונז צו נאך א שטיקל געשמאק אין דעם וואס מ'האט געלערנט ביז יעצט, און מ'דערף ווערן פארשטאנדיג פארוואס שטייט בחר הקדוש ברוך הוא בעולמו האט קובע געווען ראשי חדשים ושנים, ווייל דאס ווייזט דעם ענין ווי אין טבע איז דא דער ענין ווי מען קען קומען צו הכרה אז ס'איז דא א אייבירשטער וואס איז מנהיג עולמו, איז דא די צוויי וועגן, ס'איז דא דער ענין פון טבע וואס מען זעט ווי די גלגלים גייען ווי אברהם אבינו, דערנאך איז דא דער ענין פון העדר השינוי, וואס דאס איז די העדר השינוי, ווי ס'שטייט דער פסוק אני השם לא שניתי. יעצט וועט מען גיין אין אות י א מסביר זיין דעם ענין ווי מען האט גערעדט פריערט, אז אין אות י א וועט מען רעדן וועגן דעם ענין ווי למעלה מן הטבע איז אויך דא אין דעם דער ענין פון טבע. אות י א. כשם ווי אין טבע גופא איז דא די למעלה מן הטבע, אזוי איז עס אויך לאידך גיסא. די הנהגה ניסית איז נישט מוגבל אין דעם קו פון נס, וואס דריקט זיך אויס דעם בלי גבול פון אלוקות אין דעם ענין פון נס איז נישט מוגבל נאר אין קו פון נס, נאר אין אים איז אויך דא דער ענין וואס נס מאכט איבער דעם טבע, אז טבע גופא זאל ווייזן אויף הנהגה אלוקית. און דערפאר איז אין ניסים בכלל פאראן אויך דער סוג פון ניסים וואס זענען מלובש, אנגעטון אין טבע, וואס אין זיי זענען פאראן צוויי קצוות. דער רבי גייט ארויסברענגען דא אז אין למעלה מן הטבע זעט מען אויך דעם ענין פון טבע, וואס מיינט דאס? אז ס'מאכט איבער דעם טבע אז מ'זאל קענען קומען צו אז ס'ווערט איין זאך, אז אין דעם נס וואס איז למעלה מדרך הטבע מאכט דאס איבער דעם טבע, ווי דער רבי איז מסביר אז ווי ס'איז דא ניסים, מען קען זען אז ס'איז דא אזעלכע ניסים וואס זיי זענען דערפאר איז דא ניסים וואס זענען מלובש אנגעטון אין טבע אז מען וויל קוקן מיט מיט פשוטע אויגן איז עס שטייט מפורש אז דער ענין פון פורים האט דער אייבישטער געמאכט אז מען וויל קען מען זאגן אז ס'געווען אלץ בדרך הטבע אחשורוש האט געהרגעט זיין ווייב, האט גענומען אסתרן, און דערנאך ניט ווען מרדכי האט געהערט ווי בגתן ותרש ווילן אים הרג'נען, אז מען וויל קען מען דאס איינטייטשן, ס'איז געווען א נס, מלובש בדרך הטבע, נישט ווי חנוכה וואס איז געווען למעלה מדרך הטבע. דער רבי וועט מסביר זיין אז דערפאר איז די ניסים בכלל פאראן דער סוג פון ניסים וואס זענען מלובש אנגעטון אין טבע וואס אין זיי זענען פאראן צוויי קצוות דאס איז א נס וואס איז העכער פון טבע פונקט ווי די ניסים וואס זענען נישט מלובש אין טבע ס'איז א נס וואס איז העכער ווי טבע יא ער איז העכער ווי טבע און ווי דער פסק דין אז מען מאכט די זעלבע ברכה שעשה ניסים סיי בחנוכה נס שאינו מלובש בטבע און סיי בפורים נס מלובש בטבע, אויף ביידע מאכט מען דעם זעלבן דעם זעלבן ברכה, וואס חנוכה איז דאך געווען א ענין וואס איז געווען נס אינו מלובש בטבע און פורים וואס איז נס מלובש בטבע. דער רבי ברענגט אראפ דעם לשון פונעם אלטן רבי'ן אין תורה אור שנראה בחוש שכל הסיבות היו רק למעלה מן הטבע, דער אלטער רבי שרייבט עס אויף פורים, אז מען קוקט זיך אריין טיפער זעט מען אז די אלע סיבות וואס איז געגאנגען ווי דער סדר איז געגאנגען איז דאס געווען למעלה מן הטבע, אבער ווען מען קוקט זעט מען אז עס איז געווען מלובש אין טבע, איז דא א חילוק פון פורים ביז חנוכה, ואדרבה חזל זאגן. די גמרא זאגט אין נידה אז דווקא אויף ניסים, המל אויף די ניסים המלובשים בטבע, ווערט געזאגט, זאגט דוד המלך אין תהילים, עושה נפלאות לבדו. די ניסים וואס זענען מלובש אין טבע, און מ'קען קומען און איינטייטשן אז ס'איז נישט קיין נס, דווקא אין די ניסים וואס ווערן אנגעטון אין טבע, אויף דעם זאגט מען עושה נפלאות לבדו. נאר ס'קען קומען נאר פונעם אייבערשטן אליין. אבער דער נס גופא וואס איז וואס איז אינגאנצן העכער פון טבע, קומט אראפ בהתלבשות אין די דרכי הטבע, און טוט אויף אז די הנהגת הטבע גופא זאל זיך פירן כרצונו דווקא כגרזן ביד החוצב כו'. איז פארקערט, איז דער נס וואס איז געווען למעלה מן הטבע האט געבראכן דעם טבע, בשעת ס'קומט אראפ דער נס אין טבע, וואס ווייזט דאס? ער איז זיך מתלבש געווען אין טבע, און טוט אויף אז אין די הנהגת הטבע אליין אז מען קוקט און מען זעט אז עס איז געווען א נס מלובש בדרך הטבע, דאס ברענגט אז מען זאל זען דעם ענין פון כרצונו דווקא כגרזן ביד החוצב. דאס הייסט, אין דער הנהגה ניסית שלמעלה מן הטבע איז אויך דא די תכונה פון טבע, וויל ארויסברענגען אז אין די הנהגה ניסית פון למעלה מן הטבע איז אויך דא אין דעם די תכונה פון טבע, ווייל ניט נאר איז עס א נס מושל אויף טבע באופן אז ער איז משדד טבע, עס איז נישט נאר אז א נס וואס ער ברעכט דעם טבע, נאר דורכן נס ווערט טבע גופא דערהויבן ביז צו למעלה מן הטבע, אט דער נס וואס ווערט מלובש אין טבע ברענגט דאס צו אז דער טבע גופא ווערט אויפגעהויבן און אין טבע זעט מען א נס וואס איז למעלה מן ה זעט מען א נס וואס נס איז בדרך כלל למעלה מן הטבע. און דאס וואס דער רבי ברענגט אראפ פריער אז די אז די גמרא זאגט אין נידה אז דווקא אויף ניסים מלובשים בטבע קען מען זאגן עושה נפלאות לבדו ויש לומר, אז דאס איז דער טעם וואס ניסן איז נישט נאר ראש חדשים, נאר אויך ראשון לחדשי השנה. איינע פון די שאלות איז דאך געווען, ווי זאגט מען אויף חודש ניסן, חודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה. מען רעדט דאך וועגן די לבנה, מען רעדט דאך וועגן ראש חודש, וואסערע שייכות האט עס מיט שנה? ווייל דער תכלית פון דער הנהגה ניסית פון ניסן איז צו איבערמאכן די הנהגה טבעית וואס דאס איז דער ענין פון שנה, ווי גערעדט פריער דעם ענין פון די זון וואס איז שנה ס'ווערט איבערגעחזר'ט איינמאל א יאר און ס'קומט נאכאמאל, נישט ווי די לבנה וואס ס'ווערט גרעסער און קלענער און ס'איז דא אין דעם א חידוש המולד יעדן חודש, איז די הנהגה ניסית פון ניסן, וואס דארף עס טון? ס'דארף איבערמאכן, נישט ברעכן דעם טבע, ס'דארף איבערמאכן די הנהגה טבעית פון שנה אז אויך. אין טבע זאל זיך אנהערן אז עס ווערט געפירט פון ניסן למעלה מן הטבע, דערפאר שטייט דער לשון דארטן, החודש הזה ראש חדשים ראש חדשים לכם הוא ראשון הוא לחדשי השנה, ער רעדט וועגן דעם ענין פון שנה אויכעט, אז פון דעם ענין פון נס זאל ווערן אריינגעברענגט אז אפילו אין טבע זאל אויכעט זאל מען זען דעם ענין ווי ס'ווערט געפירט פון ניסן וואס ניסן איז למעלה מן הטבע. על פי כל הנל אות יב על פי כל הנל וועט מען אויך פארשטיין דעם קשר צווישן פרשת החודש און פרשת תזריע, לויט דעם אלץ וועט ווערן פארשטאנדיג די ערשטע שאלה וואס מיר האבן געפרעגט אז לכאורה תזריע און החודש זענען סותרים זענען הפכים איינער פונעם אנדערן אז החודש ווייזט אויף דעם ענין פון

יא, ס'איז געווען אן ענין פון א נס און ס'איז געווען א גילוי מלמעלה אתערותא דלעילא כנל סעיף אלף איז העכער העכער פון נבראים אזוי ווי ענין הנס יא אזוי ווי דער ענין פון נס איז אין אין החודש זעהן מיר דעם ענין פון נס מה שאין כן תזריע וואס ווייזט אויף עבודת המטה כנזכר לעיל שם, אז ווייזט אויף די עבודה פון א פון א פון א איש אשה מזרעת תחילה, יולדת זכר ס'האט דעם ענין פון א פון א בת קיימא, איז פארבונדן מיט מציאות האדם, וואס איז דאס? מציאות האדם איז על דרך ענין הטבע. זעהן מיר אין דעם החודש, זעהן מיר, זעהן מיר אין דעם החודש, זעהן מיר דעם ענין פון גילוי מלמעלה, וואס איז העכער, איז העכער פון נבראים, און אין דעם ענין פון, אין דעם ענין, און נס איז אויכעט אזוי, און אין תזריע זעהט מען די עבודה דלמטה, וואס דאס איז פארבונדן מיט מציאות האדם, דווקא מציאות, ענין הטבע, נישט למעלה מן הטבע. און אז פרשת החודש איז חל אין פרשת תזריע, און ווען ס'קומט אויס פרשת החודש אין פרשת תזריע, איז עס מדגיש און דערמאנט אז זיי זיינען בפנימיות איין ענין. יעצט וועל איך בעענטפערן די שאלה, אז מ'עט זען אז לכאורה קומט דאך אויס אז ת אז החודש און תזריע, ווי געזאגט יעצט, איז חודש ווייזט אויף דעם ענין פון גילוי מלמעלה, אתערותא דלעילא, הקדוש ברוך הוא איז געקומען און גאלם וואס ווייזט אויף אתערותא דלעילא און ס'איז העכער פון נבראים און נס איז אויכעט העכער און תזריע איז פארקערט תזריע ווייזט אויף עבודת המטה אתערותא דלתתא און ס'איז פארבונדן אויכעט מיט מציאות האדם וואס דאס איז על פי טבע דער רבי לייגט צו אין די הערה געשמאק אין איין און זעכציק להעיר אז אין רוב יארן לייענט מען פרשת החודש נאכן חודש אדר אייגנטלעך זאל מען עס לייענען אין ראש חודש ניסן, וואס די נקודה פון חודש אדר איז פורים, וואס דער ענין פון פורים, קיימו מה שקיבלו כבר, ווי די גמרא זאגט אין שבת, וואס איז דאס דער עניין, אתערותא דלתתא, די אידן האבן גענומען די תורה נישט מצד ההכרח, נאר שקיימו קיימו מה שקיבלו כבר, דוגמת ווי דאס איז דער עניין פון אישה מזרעת תחילה. און דאס וועט זיין בגילוי לעתיד לבוא, אט דער ענין פון חודש און תזריע זענען בפנימיות איין ענין, עט עס זיין לעתיד לבוא, ווען ס'וועט מקויים ווערן דער יעוד וואס ס'שטייט א פסוק אין תהלים איש ואיש יולד בה, עס וועט זיין איש מזריע תחילה די מעלה וואס איז דא אין החודש. זיין איש יולד עט זיין איש מזריע תחילה וואס קומט מלמעלה און דאס דער ענין אויכעט פון נס, און צוזאמען דערמיט וועט זיין ואיש יולד בה, ס'וועט זיין יולדת זכר, נישט ווי יעצט איש מזריע תחילה יולדת נקבה, אז אויב ס'קומט די עבודה מאתערותא דלעילא איז עס יולדת נקבה, נאר ס'וועט זיין טאקע איש מזריע תחילה און ס'וועט זיין די מעלה פון החודש,